בעזרת השם יתברך, מסכת כתובות, דף ק ז, מ'הייבט אן דף ק ו עמוד בית, די צווייטע שורה פון אונטן, מי שהלך למדינת הים, זאגט די הייליגע גמרא, איתמר האבן מיר געלערנט, רב אמר, פוסקין מזונות לאשת איש, רב זאגט, אז טאמער א מאן פארט אוועק למדינת הים, און די פרוי איז געבליבן אן גארנישט און זי שרייט אז זי האט נישט קיין מזונות, קען בית דין אראפגיין צו זיין נכסים און איר געבן מזונות. ושמואל אמר, שמואל זאגט ניין, אין פוסקין מזונות לאשת איש, בית דין גייט נישט אריין אין א מאנ'ס נכסים טיילן מזונות פאר די פרוי ווילאנג די מאן לעבט, אמר שמואל, זאגט יעצט שמואל, מודה לי אבא רב איז מודה צו מיר בשלושה חדשים הראשונים לפי שאין אדם מניח ביתו ריקן, רב איז אויך מודה אז טאמער איינער פארט אוועק למדינת הים די ערשטע דריי חדשים קען נישט די פרוי קומען שרייען צו בית דין זאל אראפקומען און געבן מזונות, פארוואס? ווייל די ערשטע דריי חדשים א נארמאלער מענטש גייט נישט אוועק למדינת הים אן איבערלאזן מזונות פאר זיין ווייב, זאגט מען די ערשטע דריי חדשים אוואדע האט זי געהאט, שפעטער קען זיין עפעס איז געשען דארט ער האט זיך פארזוימט, שפעטער קען מען דן זיין, אבער פאר דריי חדשים זאגט שמואל איז אפילו רב מודה נישט דא וואס דן צו זיין, זאגט אונז די גמרא אבער בששמעו בו שמת כולי עלמא לא פליגי, טאמער ס'איז געקומען א שמועה אז די מאן איז געשטארבן דארט אין מדינת הים, איז דארט דארט איז אוואדע נישט דא קיין מחלוקת, שמואל איז אויך מודה אז בית דין גייט און געט מזונות פאר די פרוי, כי פליגי ווי די מחלוקת בשלא שמעו בו שמת, אז מ'האט נישט געהערט אז ער איז טויט, איז דא דא א מחלוקת רב אמר פוסקין, דהא משועבד לה, רב זאגט ווי נישט ווי די פרוי האט נישט קיין מזונות אוודאי געט מען איר, ושמואל אמר אין פוסקין מ'געט איר נישט קיין מזונות, פרעגט די גמרא מאי טעמא, וואס איז באמת די טעם פון שמואל אז מען געבט נישט מזונות פארן פרוי, ענטפערט די גמרא צוויי טעמים, רב זביד אמר, אימא צררי אתפסה, רב זביד האלט אז די טעם פון שמואל איז, ווייל מען איז חושש אז די מאן האט איר געגעבן געלט, פשט, מען זאגט אז די מאן האט איר אוודאי אוועק געלייגט געלט אין די זייט, און די פרוי זוכט סתם צו קריגן דא איבעריגע געלט, און ממילא געבט מען איר נישט, רב פפא אמר, רב פפא זאגט ניין, נישט דאס די טעם פון שמואל, נאר די טעם פון שמואל איז, חיישינן שמא אמר לה צאי מעשה ידיך במזונותיך, אונז זעמער חושש, טאמער די מאן האט געזאגט פאר זיין פרוי איידער ער איז אוועק געפארן, צאי מעשה ידיך במזונותיך, פשט, מ'האט דאך מתקן געווען מזונות תחת מעשה ידיים, איז זאגט מען אפשר די מאן איר געזאגט, דו האלט דיך דיין מעשה ידיים און האלט דיך אליין אויס, שפייז דיך אליין, און די פרוי האט מסכים געווען, יעצט זוכט זי סתם איבערצודרייען צו שלעפן נאך געלט, און פארדעם האלט שמואל אז מ'געט איר נישט די מזונות. מאי בינייהו ווי איז דא א חילוק צווישן די צוויי טעמים? איכא בינייהו זאגט די גמרא צוויי חילוקים, איין חילוק איז דא גדולה ולא ספקה, א פרוי א גדולה וואס מאכט נישט גענוג געלט זי מאכט נישט גענוג מעשה ידיים, וואס צררי אתפסה, אוודאי איז א חשש אז די מאן האט איר איבערגעלאזט געלט פאר ער איז אוועקגעפארן, אבער אז זיי האבן אפגעמאכט א הסכם צאי מעשה ידיך במזונותיך קען אוודאי נישט זיין, ווייל זי מאכט נישט גענוג מעשה ידיים, איז דאס וועט זיין איין נפקא מינה, אי נמי, נאך א נפקא מינה, קטנה וספקה, א פרוי א קטנה וואס מאכט יא גענוג געלט, זי מאכט יא מעשה ידיים, איז צררי אתפסה איז דא נישט דא, עס קען נישט זיין דער מאן האט איבערגעלאזט געלט ביי א קטנה, זי איז סתם אזוי נישט ראוי צו קונה זיין, און א מאן לאזט נישט איבער געלט ביי א קטנה, אבער קען זיין זיי האבן אפגעמאכט צאי מעשה ידיך במזונותיך, און ממילא דאס וועט זיין צוויי נפקא מינות, און מיט דעם איז רש י אויך מסביר, יעצט פארשטיי מיר שוין פארוואס די גמרא האט געזאגט אז ווען ס'איז שמעו בו שמת ווען מ'האט געהערט אז די מאן איז געשטארבן, איז אפילו שמואל אויכעט מודה אז מען דארף געבן פאר די פרוי מזונות, פארוואס? וואס א חילוק צו ער לעבט צו ער איז טויט? איז ווייל די ביידע טעמים, סיי צררי אתפסה, און סיי צאי מעשה ידיך במזונותיך, דאס איז נאר שייך ווען די מאן לעבט, נאכדעם וואס די מאן איז טויט איז נישט שייך די ביידע טעמים, פארוואס? ווייל צררי אתפסה איז מער נישט שייך, ווייל ברגע וואס די מאן איז געשטארבן, און די פרוי וויל יעצט נעמען מזונות דארף זי שווערן, אז זי דארף שווערן, וואס שווערט זי? זי שווערט אז ס'איז נישט צררי אתפסה, אז די מאן האט איר נישט איבערגעלאזט געלט, איך מיין די חשש איז נישט דא, און די זעלבע זאך צאי מעשה ידיך במזונותיך, די הסכם העלפט נאר ווען די פרוי און די מאן האבן מסכים געווען, די פרוי האט מסכים געווען אז זי גייט מער נישט קריגן קיין מזונות אנשטאטס דעם וועט זי מאכן מעשה ידיים, אבער דא וואס די מאן איז געשטארבן איז פשט ס'איז מער נישט דא קיין שעבוד צו די מאן, די מעשה ידיים באלאנגען מער נישט צו די מאן, ס'באלאנגט יעצט פאר די יתומים, טאמער די יתומים ווילן מאכן אזא געשעפט מיט די פרוי דארפן זיי נאכאמאל מאכן אזא געשעפט, און טאמער די פרוי איז נישט מסכים איז זי נישט מסכים, דארף מען איר געבן מזונות, און דערפאר נאכדעם וואס מ'הערט א שמועה אז די מאן איז טויט, איז אפילו שמואל אויך מודה אז מ'דארף איר געבן מזונות. פרעגט יעצט די גמרא א גאנצע פאק קשיות אויף שמואל תנן, הייבט אן די גמרא א קשיא פון אונזער משנה, מיר האבן געזען ביי אונזער משנה מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות, איינער וואס איז אוועקגעפארן און די פרוי בעט מזונות, חנן אמר תשבע בסוף, חנן האט געזאגט אז זי דארף שווערן צום סוף ווען זי איז גובה כתובה, ולא תשבע בתחילה זי דארף נישט שווערן ווען זי איז גובה מזונות, נחלקו עליו בני כהנים גדולים, ואמרו תשבע בתחילה ובסוף, די בני כהנים גדולים האבן געזאגט ניין, זי דארף שווערן ביידע מאל סיי ווען זי איז גובה מזונות, און סיי ווען זי איז גובה כתובה צום סוף, אבער פירט די גמרא אויס די קשיא, עד כאן לא פליגי, אלא לענין שבועה, דאס איז נאר א מחלוקת, ווען דארף מען שווערן, אבל מזוני יהבינן לה, יעדער איז מודה אז מען געבט איר מזונות, איז א קשיא אויף שמואל, ווייל שמואל האט דאך געזאגט ביי אזא אופן געבט מען נישט קיין מזונות, ענטפערט די גמרא, תרגמה שמואל בששמעו בו שמת, שמואל איז מפרש אונזער משנה אז ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס מ'האט געהערט די מאן איז טויט, אז מ'האט געהערט די מאן איז טויט, אזוי ווי מ'האט געשמועסט, אוודאי איז שמואל אויך מודה אז מ'געט איר מזונות. פרעגט די גמרא נאך א קשיא אויף שמואל, תא שמע, פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות, טאמער א מאן איז אוועקגעפארן און די פרוי בעט מזונות, בני כהנים גדולים אומרים תשבע, בני כהנים גדולים זאגן זי דארף יעצט שווערן, חנן אומר לא תשבע, חנן זאגט דארף נישט יעצט שווערן, פארוואס ווייל זי וועט שווערן צום סוף אזוי ווי מ'האט געזען ביי אונזער משנה, זאגט די ברייתא ווייטער, ואם בא ואמר פסקתי לה מזונות, טאמער די מאן קומט יעצט אן, און די מאן זאגט וואס האט עטץ געטון עטץ האטס געגעבן מזונות פאר מיין פרוי, איך האב איר שוין געגעבן מזונות, דעמאלטס נאמן, איז די מאן באגלייבט, רשי זאגט ער דארף שווערן און ער איז באגלייבט, און די פרוי דארף צוריק געבן די מזונות צו די מאן, איז על כל פנים זעהן מיר דאך דא אז מען געבט יא מזונות פאר א פרוי ביי אן אופן וואס די מאן פארט אוועק למדינת הים א קשיא אויף שמואל, זאגט די גמרא הכא נמי בששמעו בו שמת, שמואל וועט אויך זאגן די ברייתא אז ס'רעדט זיך ביי אן אופן אז מ'האט געהערט די מאן איז טויט, פרעגט די גמרא והא אם בא ואמר קאמר, די ברייתא זאגט דאך אז די מאן איז צוריק געקומען, קען נישט זיין אז ער איז טויט, זאגט די גמרא ס'נישט קיין קשיא, אם בא לאחר שמועה מ'האט געהערט ער איז טויט האט מען געגעבן מזונות פארן פרוי, שפעטער האט מען געזען טאקע למעשה אז די שמועה איז געווען שטות און די מאן לעבט, אבער דאס איז נישט קיין סתירה, אוודאי ווען מען האט געגעבן די מזונות פאר די פרוי האט מען געהערט אז די מאן איז טויט ווייל אז נישט, האלט שמואל אוודאי געבט מען נישט מזונות פאר א פרוי ווען די מאן לעבט ווען מען האט נישט געהערט אז ער איז טויט, תא שמע, פרעגט די גמרא א קשיא פון נאך א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות, איינער וואס איז אוועק געפארן און די פרוי איז תובע מזונות, און ווי עס איז משמע אין די ראשונים, אז דא רעדט זיך ביי אן אופן וואס די פרוי האט שוין אויסגעלייגט מזונות, זי בעט יעצט צוריק איר געלט, נאר וואס יעצט איז די מאן אנגעקומען, און די מאן זאגט אז איך האב אפגעמאכט מיט די פרוי צאי מעשה ידיך במזונותייך, זאגט די ברייתא אם בא ואמר צאי מעשה ידיך במזונותייך רשאי, די מאן האט א רעכט אזוי צו זאגן אז זיי האבן געהאט אזא הסכם, אבער וואס איז טאמער קדמו בית דין ופסקו, טאמער בית דין האט קודם געפסקנט מ'האט שוין געפסקנט אז די פרוי קריגט איר מזונות דעמאלטס מה שפסקו פסקו נאכדעם וואס בית דין האט געפסקנט גייט שוין נישט צוריק די מאן קען נישט יעצט שרייען אז ער האט געהאט א אפמאך מיט די פרוי צאי מעשה ידיך במזונותייך על כל פנים זעהן מיר דא אז בית דין פארפסקנט מזונות פאר א פרוי אפילו ביי אן אופן וואס די מאן פארט אוועק און ער לעבט זאגט די גמרא הכא נמי בששמעו בו שמת ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס מען האט געהערט אז ער איז טויט פרעגט די גמרא תא שמע נאך א קשיא פון נאך א ברייתא שטייט אין די ברייתא מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות, בית דין יורדין לנכסיו וזנין ומפרנסין לאשתו, בית דין גייט אראפ צו זיינע נכסים, מ'איז מפרנס זיין פרוי, אבל לא בניו ובנותיו ולא דבר אחר, נישט זיינע קינדער, די קינדער איז מען נישט מפרנס, ולא דבר אחר באלד וועט מען זען וואס די דבר אחר מיינט, מ'האט שוין געהאט די ברייתא בעצם, על כל פנים זעהן מיר דא קלאר אז בית דין יורדין לנכסיו מ'גייט אראפ צו איינער וואס פארט אוועק און מ'איז מפרנס די פרוי, און ווי רשי שמועסט אויס דא קען מען נישט ענטפערן ששמעו בו שמת, ווייל טאמער ער איז טאקע געשטארבן מ'האט געהערט א שמועה ער איז געשטארבן דארף מען אוודאי יא אויסהאלטן די קינדער זיינע, איז א סימן אז מ'האט נישט געהערט ער איז טויט, איז א קשיא אויף שמואל, אמר רב ששת, ענטפערט רב ששת, די ברייתא רעדט זיך במשרה את אשתו על ידי שליש, ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס די מאן האט געשטעלט אן אפוטרופוס א שליש אויסצוהאלטן זיין פרוי, און די שליש האט אויפגעהערט אויסהאלטן די פרוי, און די פרוי קומט תובע זיין יעצט מזונות, דא אוודאי געט מען אים מזונות ווייל דא איז נישט שייך די צוויי טעמים פון שמואל, נישט צררי אתפסה, ווייל טאמער ס'וואלט געווען צררי אתפסה פארוואס האט די מאן געשטעלט א שליש, און אויך נישט צאי מעשה ידיך במזונותייך ווייל ווייטער פארוואס האט די מאן געשטעלט א שליש, איז ביי אזא אופן גייט אראפ בית דין און מ'האלט אויס די פרוי. איי פרעגט די גמרא, אי הכי בניו ובנותיו נמי, טאמער די מאן האט געשטעלט א שליש, איז זאל מען אויסהאלטן די קינדער אויכעט ווייל נארמאל א מענטש וויל דאך מ'זאל אויסהאלטן זיינע קינדער, ענטפערט די גמרא כשהשרה לזו ולא השרה לזו, די שליש האט ער געשטעלט זאל אויסהאלטן די פרוי, און נישט די קינדער. פרעגט די גמרא מאי פסקא, אזא זאך איז דא, א נארמאלער מענטש שטעלט א שליש, שטעלט ער די שליש אויסצוהאלטן דווקא די פרוי און נישט זיינע קינדער, אלא אמר רב פפא, נאר וואס דען, זאגט רב פפא טאקע אן אנדערע תירוץ, אז אוודאי רעדט זיך נישט דא ביי אן אופן וואס מען האט געשטעלט א שליש, נאר דא רעדט זיך כששמעה בו שמת בעד אחד, מען האט געהערט אז דער מאן איז טויט, אבער מיט אן עד אחד, מיט איין עד אליין, און ממילא איז אזוי, היא, די פרוי, דאי בעית אינסובי בעד אחד מציא מינסבא, וואס זי קען אויך חתונה האבן מיט עד אחד, מזוני נמי יהבינן לה, איז אוודאי געט מען איר אויך מזונות, ווייל מה דאך זי קען חתונה האבן על פי עד אחד, און מען זאגט כלפי איר אז דער מאן איז טויט און זי מעג חתונה האבן, כל שכן אז מזונות קריגט זי, אבער בניו ובנותיו, כלפי די קינדער, דאי בעו למיחת לנכסיו בעד אחד, לא מצו נחתי, וואס זיי קענען נישט ירש'ענען מיט עד אחד, איז כלפי די קינדער זאגט מען אז די טאטע לעבט, און מילא מזוני נמי לא יהבינן להו, געבט מען זיי אויך נישט קיין מזונות. פרעגט אונז די גמרא מאי דבר אחר, פריערט האט מען געזען אין די ברייתא אז מען געבט נישט קיין מזונות נישט פאר די קינדער און אויך נישט דבר אחר, וואס איז דבר אחר? פרעגט די גמרא א מחלוקת האט מען שוין געזען רב חסדא אמר תכשיט, תכשיט זאגט רש"י איז בושם פאר די בשמים פאר די פרוי, מען געבט נישט קיין בשמים פאר די פרוי, רב יוסף אמר צדקה, פשט ווען בית דין מאנט איין ביי יעדעם געלט פאר צדקה, פון זיין נכסים מאנט מען נישט, זאגט די גמרא מאן דאמר תכשיט כל שכן צדקה, דער וואס האלט מען געט נישט תכשיטים פאר די פרוי, איז כל שכן אז מען נעמט נישט פון זיין געלט פאר צדקה, מאן דאמר צדקה, אבער רב יוסף וואס זאגט אז מען נעמט נישט פון זיין געלט צדקה, ער האלט אבל תכשיט יהבינן לה, אז מען געט יא בשמים פאר די פרוי, דלא ניחא ליה דתינוול. ווייל א מאן וויל נישט אז זיין פרוי זאל נתנוול ווערן, זאל פארמיאוסט ווערן. זאגט די גמרא ווייטער נאך א קשיא אויף שמואל תא שמע, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, היבמה שלשה חדשים הראשונים ניזונת משל בעלה, א יבמה, פשט א פרוי וואס איר מאן איז געשטארבן אן קיין קינדער, און האט א ברודער, וואס מ'ווארט די ברודער זאל איר מייבם זיין, איז די ערשטע דריי חדשים נאך איר מאן איז געשטארבן, איז זי ווייטער ניזון פון די נכסים פון די מאן, פארוואס? ווייל היות וואס די ערשטע דריי חדשים קען זי נישט חתונה האבן און זי קען נישט נתייבם ווערן צו די יבם, ווייל אזוי ווי מ'האט שוין געזען כמה פעמים נאכדעם וואס א מאן איז געשטארבן אדער א פרוי איז א גרושה דארף זי ווארטן דריי חדשים פאר זי האט נאכאמאל חתונה אז נישט קען זיין זי וועט האבן א קינד מען וועט נישט וויסן פון וועמען די קינד איז און ממילא די סיבה פארוואס מען קען איר נישט מייבם זיין די ערשטע דריי חדשים איז וועגן די טויטע מאן איז ווערט זי פאררופן אלס זיין אלמנה און ער דארף איר טאקע אויסהאלטן זיינע נכסים דארפן איר אויסהאלטן אבער מכאן ואילך נאך די ערשטע דריי חדשים אינה ניזונת לא משל בעלה איז מען איר מער נישט מזין נישט פון די מאנ'ס נכסים ווייל נישט די מאן איז די סיבה פארוואס מ'קען איר נישט מייבם זיין, מ'קען איר בעצם יעצט מייבם זיין, איז מען איר מער נישט מזין פון די מאנ'ס נכסים, ולא משל יבם, די יבם דארף איר אויך נישט אויסהאלטן כל עוד וואס ער האט איר נישט מייבם געווען, וואס איז אבער טאמער עמד בדין וברח, וואס איז טאמער די פרוי איז געגאנגען צו די יבם, זי האט אים גערופן דין תורה, און געזאגט יבם או חלוץ, אדער געסט מיר א יבום, אדער מאכסטו חליצה, זי האט אים גערופן דין תורה, און יעצט איז עפעס געשען די יבם האט געדארפט אנטלויפן, איז דא ניזונת משל יבם, דא אוואדע די נכסים פון די יבם דארפן איר אויסהאלטן ס'טייטש בית דין גייט אראפ צו די נכסים פון די יבם און מען האלט איר אויס פארוואס ווייל ס'א קנס אוואדע מעצם שורת הדין דארף די יבם איר נישט אויסהאלטן אבער היות וואס בית דין האט שוין געפסקנט אז ער דארף איר מייבם זיין און ער איז דא אנטלאפן ס'רעדט זיך נישט ער איז אנטלאפן ווייל ער האט נישט געוואלט מייבם זיין נאר סתם ער האט געדארפט עפעס אנטלויפן צו וואס איז האלט מען איר אויס אלץ קנס ווייל ער האט איר נישט מייבם געווען על כל פנים ווי די גמרא פארשטייט יעצט איז א יבם מיט א מאן די זעלבע זאך און אזוי ווי ווען א יבם לויפט אוועק האלט מען אויס די פרוי פון זיין נכסים, דאס זאגט דאך אז ווען א מאן גייט אוועק פון מדינת הים האלט מען אויך אויס די פרוי, איז א קשיא אויף שמואל, ענטפערט די גמרא אמר לך שמואל, שמואל קען ענטפערן, למאי ניחוש לה להאי, ניין, דא איז אנדערש, ווייל די סיבה וואס שמואל זאגט ביי א מאן אז מען האלט נישט אויס די פרוי האט מען געזען צוויי טעמים, דא די ביידע טעמים איז נישט דא, אי משום צררי, דא האט מען וואס חושש זיין אז די יבם האט איר געלאזט געלט, לא מיקרבא דעתיה לגבה, זיי זענען דאך נישט נאנט, ס'קען נישט זיין אזא זאך, ווייטער אי משום מעשה ידיה, אלס די צאי מעשה ידיך מזונותיך איז דא אויך נישט שייך, ווייל לא משתעבדא ליה, איר מעשי ידיים זענען דאך נישט משועבד צום יבם, קען נישט די יבם מאכן א הסכם מיט איר צאי מעשה ידיך מזונותיך, ווייל די גאנצע סיבה וואס די יבם דארף איר אויסהאלטן איז א קנס, און ממילא דא אוואדע איז שמואל אויך מודה אז מען האלט איר אויס פון זיינע נכסים. פרעגט די גמרא נאך א קשיא אויף שמואל, תא שמע, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים, א פרוי וואס איז אוועקגעגאנגען מיט איר מאן למדינת הים, ובאת ואמרה מת בעלי, און זי קומט צוריק און זי זאגט אז איר מאן איז געשטארבן, איז רצתה ניזונת, רצתה גובה כתובתה, טאמער זי וויל קען זי נעמען מזונות, טאמער זי וויל קען זי גובה זיין כתובה, פארוואס? ווייל בית דין האט באגלייבט א פרוי ווען זי זאגט מת בעלי, איז ממילא כלפי איר איז זי באגלייבט כלפי זיך אליין, איז פאר דעם קען זי אדער גובה זיין כתובה, אדער אז זי וויל קען מען איר אויסהאלטן מזונות. וואס איז אבער טאמער א פרוי זאגט גירשני בעלי, אז מיין מאן האט מיר גע'גט, איז אויף דעם האט זי נישט קיין נאמנות, איז מתפרנסת והולכת עד כדי כתובתה, פשט אזוי, כתובה קען זי נישט גובה זיין ווייל איך גלייב איר נישט אז די מאן האט איר גע'גט, פון די צווייטע זייט איז דאך יא דא א ספק אפשר די מאן איר גע'גט צו נישט, און ממילא אזוי, מזונות קריגט זי ווייל קען זיין זי איז נישט גע'גט, אבער נישט לעולם ועד, זי קריגט נאר מזונות ביז וויפיל די סכום פון איר כתובה, ס'דארף לאמיר זאגן איר כתובה איז געווען מאתים, קריגט זי מזונות ביז מאתים, און נאכדעם הערט זי אויף קריגן מזונות, על כל פנים זעהן מיר דאך דא אז ווען א פרוי זאגט גירשני בעלי, קריגט זי מזונות, טאקע נישט לעולם ועד, אבער מזונות קריגט זי. יעצט פון די ערשטע חלק פון די ברייתא איז נישט שווער אויף שמואל, ווייל די ערשטע חלק פון די ברייתא רעדט זיך ווען די פרוי זאגט מת בעלי, ווען ס'איז מת בעלי איז דאך שמואל אויך מודה האט מען געזען אז זי קריגט מזונות, אבער די צווייטע חלק פון די ברייתא, ווען די פרוי זאגט גירשני בעלי, און מען גלייבט איר נישט, שוין, לאמיר זאגן זי האט טאקע נישט געקריגן א גט, און די מאן איז, די מאן לעבט, די מאן וואוינט במדינת הים, און וואס עפעס קריגט זי יעצט מזונות, קיין שום פרוי קריגט נישט מזונות ווען די מאן איז במדינת הים, אזוי זאגט דאך שמואל, ענטפערט די גמרא, הכא נמי כששמעו בו שמת, שמואל האט אויך פארענטפערט די ברייתא אז ס'רעדט זיך ביי אן אופן אז אונז האמיר געהערט אז די מאן איז טויט, פשט אונז ווייסמער די פרוי איז א ליגנער, די מאן האט איר נישט גע'גט, און די מאן איז געשטארבן איידער זי פארקויפט בכלל אז זי האט געקריגן א גט, ס'טייטש לאמיר זאגן זי פארקויפט אז די מאן האט איר גע'גט סיוון, אונז ווייסמער אז די מאן איז שוין געווען טויט ניסן, און ממילא קריגט זי מזונות ווייל די מאן איז טויט ווייל אונז ווייסמער ער איז טויט. איי, מאי שנא עד כדי כתובתה אויב אזוי אז אונז ווייסן אז זי איז א שקרנטע זאל זי קריגן מזונ קריגן מזונות לעולם ועד, אזוי ווי יעדע אלמנה, ענטפערט די גמרא דאיהי דאפסידה אנפשה, זי האט זיך אליין מפסיד געווען, זי האט געזאגט אז זי איז א גרושה, און ממילא הודאת בעל דין כמאה עדים, אז ביסט א גרושה, נאר דער וואס א גרושה באקומט מער פון כתובה, עסטו נישט באקומען. איי פרעגט רש"י, און פארוואס צוטיילט מען איר כתובה, פארוואס שלעפט מען אויס איר כתובה אזוי ווי מזונות, זי קריגט מזונות ביז מאתים, פארוואס? געב איר די גאנצע כתובה, און נאר געפערטיגט. זאגט טאקע רש"י אז אוודאי וואלט זי געקענט אזוי טון, זי קען נעמען איר גאנצע כתובה. נאר וואס, די פרוי איז א חכם. די פרוי ווייסט באמת אז זי איז נישט גע'גט, זי ווייסט די אמת. און זי רעדט זיך איין אז די מאן לעבט נאך אויך, ס'הייסט זי האפט נאך אז די מאן לעבט. און ממילא וויל זי אויסשלעפן די כתובה ווי לאנג זי קען, ווייל טאמער די מאן עט אנקומען, און זי עט גובה זיין די גאנצע כתובה פון פריער, עט זי בלייבן אן א כתובה, אזוי עט די מאן אנקומען, און זי עט זאגן אז די געלט וואס מען האט געגעבן ביז אהער איז מזונות, און די רעשט קען זי מאנען, האט זי גאנצע כתובה, איז פאר דעם שלעפט זי עס אויס ווי ווייט מעגליך, אבער אין הכי נמי טאמער זי וויל קען זי נעמען די גאנצע אויפאמאל. פרעגט די גמרא נאך א קשיא אויף שמואל, תא שמע פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, כיצד אמרו ממאנת אין לה מזונות, אונז האבן דאך געזען אז א ממאנת האט נישט קיין מזונות, איז ווען רעדט זיך דאס, אי אתה יכול לומר ביושבת תחת בעלה, שהרי בעלה חייב במזונות, פשט אזוי ווילאנג די קטנה וואס די מאמע צו די ברודערס האבן איר חתונה געמאכט ווילאנג זי וואוינט מיט די מאן, אוודאי דארף די מאן איר אויסהאלטן, ווייל זי וואוינט דאך מיט אים. ווייטער, טאמער זי האט ממאן געווען, און זי איז אוועק פון אים, אוודאי דארף ער איר נישט אויסהאלטן. איז ווען איז געזאגט געווארן דער דין אז א ממאנת אין לה מזונות? אלא נאר, אוודאי רעדט זיך עס, כגון שהלך בעלה למדינת הים, אז דער מאן איז אוועקגעפארן, לותה ואכלה, און די מיידל, די קטנה, איז געגאנגען זי האט געבארגט געלט און געגעסן, עמדה ומיאנה, נאכדעם האט זי ממאן געווען, און יעצט קומט זי תובע זיין פון די מאן די מזונות וואס זי האט אויסגעלייגט די געלט, דא אויף דעם ביי אזא ציור זאגן די חכמים אז זי קריגט נישט צוריק איר מזונות, איז על כל פנים וואס קען מען מדייק זיין פון דעם, טעמא דמיאנה, די סיבה פארוואס זי קריגט נישט מזונות איז ווייל זי האט ממאן געווען, הא לא מיאנה, יהבינן לה, טאמער זי האט נישט ממאן געווען, נאר זי איז געבליבן וואוינען צוזאמען מיטן מאן, און יעצט די מאן קומט צוריק ממדינת הים איז זי גובה איר מזונות, אוודאי קריגט זי צוריק איר געלט וואס זי האט אויסגעלייגט, איז א קשיא אויף שמואל, ענטפערט די גמרא אמר לך שמואל, שמואל קען ענטפערן, הכא למאי ניחוש לה, ווייל ווייטער אונז האבן געזען שמואל האט דאך געזאגט צוויי טעמים וואס דא איז נישט שייך, אי משום צררי, צררי לקטנה לא מתפיס, געלט געבט מען דאך נישט פאר קיין קטנה נישט דא קיין חשש די מאן האט איר געלאזט געלט, ווייטער אי משום מעשה ידיה, קטנה לא ספקה, א קטנה קען נארמאל נישט צושטעלן געהעריגע מעשה ידיים פאר איר מזונות, און ממילא זאגט שמואל דא, אוודאי קען די קטנה גובה זיין מזונות למפרע טאמער זי האט נישט ממאן געווען. על כל פנים, פרעגט די גמרא, מאי הוה עלה, וואס בלייבט למעשה, ווי וועם די הלכה, ווי רב צו ווי שמואל, מען געבט מזונות פאר א פרוי וואס די מאן איז אוועקגעפארן צו נישט, זאגט די גמרא, כי אתא רב דימי אמר, ווען רב דימי איז געקומען פון ארץ ישראל קיין בבל האט ער געזאגט, מעשה בא לפני רבי בבית שערים, ס'איז געקומען א מעשה צו רבי אין בית שערים דארט ווי ער האט געוואוינט, ופסק לה מזונות, און רבי האט גע'פסק'נט אז זי קריגט מזונות אזוי ווי רב, און ס'איז געווען א מעשה לפני ר' ישמעאל בציפורי ולא פסק לה מזונות, ר' ישמעאל האט נישט געגעבן קיין מזונות, תהי בה ר' יוחנן, האט ר' יוחנן מעיין געווען אין די ווערטער פון ר' ישמעאל, פשט ער האט געהאט א קשיא אויף ר' ישמעאל, וכי מה ראה ר' ישמעאל שלא פסק לה מזונות, פארוואס האט ר' ישמעאל נישט געגעבן מזונות פאר די פרוי וואס איר מאן איז אוועקגעפארן, הא לא נחלקו בין בני כהנים גדולים וחנן אלא לענין שבועה, אבל מזוני יהבינן לה, פשט באונזער משנה האט מען געזען אז ווען א מאן פארט אוועק געט מען מזונות, ס'טאקע דא א מחלוקת זי דארף שווערן צו נישט, אבער מזונות קריגט זי. אמר ליה רב שמן בר אבא, האט רב שמן בר אבא געזאגט צו רבי יוחנן, כבר תרגמה רבינו שמואל בבבל, קענסט נישט פרעגן א קשיא פון אונזער משנה, ווייל רבינו שמואל, שמואל האט דאך שוין מפרש געווען אונזער משנה אז ס'רעדט זיך כששמעו בו שמת, אז מ'האט געהערט די מאן איז טויט דארט אוודאי איז שמואל מודה אז זי קריגט מזונות אבער סתם אזוי א פרוי וואס איר מאן איז אוועק געפארן געט מען נישט קיין מזונות אמר ליה האט ר' יוחנן זיך אנגערופן צו ר' שמן בר אבא פתריתו בה כולי האי האסט אזוי מין גוט מפרש געווען די משנה פשט האסט אזוי זיך מתעמק געווען אין די משנה ביסט געקומען צו אזא מסקנא אז די משנה מוז זיין רעדט זיך ווען די מאן איז געשטארבן ס'איז אים נישט געפאלן די פשט פשט ער האט געהאלטן אז אוודאי רעדט זיך אין די משנה אויך ביי א ציור וואס מ'האט נישט געהערט די מאן איז טויט און פון דעסטוועגן האט ער געהאלטן ס'קומט פאר די פרוי מזונות האט געהאלטן ווי רב, ברענגט אונז די גמרא א פארקערטע גירסא, כי אתא רבין אמר, מעשה בא לפני רבי בבית שערים ולא פסק לה מזונות, רבי דער וואס האט נישט געגעבן, און לפני ר' ישמעאל בציפורי ופסק לה מזונות און ר' ישמעאל האט יא געגעבן, אמר ר' יוחנן מה ראה רבי שלא פסק לה, פארוואס האט רבי נישט געגעבן, דהא לא נחלקו חנן ובני כהנים גדולים אלא לענין שבועה, מ'זעט דאך אין די משנה מ'דארף יא געבן אבל מזונות יהבינן לה, אמר ליה רב שמן בר אבא, און רב שמן בר אבא האט דא אויך געזאגט, כבר תרגמה שמואל בבבל כששמעו בו שמת, און אויף דעם האט רבי יוחנן זיך אנגערופן אמר ליה, פתריתו בה כולי האי, האסטו אזוי מין מפרש געווען די משנה אז ס'מוז זיין טאקע ס'רעדט זיך ביי א טויטע מאן, פשט ער האט זיך געקריגט אויף דעם, זאגט די גמרא, והלכתא כוותיה דרב ופוסקין מזונות לאשת איש, די הלכה איז ווי רב אז מען געט מזונות פאר אן אשת איש פשט טאמער א מאן פארט אוועק למדינת הים געט מען מזונות פאר זיין פרוי, והלכתא כוותיה דרב הונא אמר רב פשט דרך אגב רעכנט מען שוין אויך אויס אנדערע הלכות מען האט געפסקנט הלכות האט מען געפסקנט אפאר אויף אמאל איז די הלכה אויך ווי רב הונא אמר רב דאמר רב הונא אמר רב יכולה אישה שתאמר לבעלה איני ניזונת ואיני עושה אז א פרוי קען זאגן פארן מאן איני ניזונת ואיני עושה וואס מען האט שוין געזען והלכתא כוותיה דרב זביד בקוניא און די הלכה איז ווי רב זביד בקוניא קוניא דאס איז אזא סארט כלי חרס וואס איז צוגעדעקט מיט בליי, דאמר רב זביד הני מאני דקוניא די כלי חרס וואס איז צוגעדעקט מיט בליי חיורי ואוכמי שרו, טאמער ס'איז שווארץ אדער ווייס מעג מען עס נוצן, פשט די דין איז אז א אייזערנע כלי טאמער מ'האט עס גענוצט אויף א מאכל אסור קען מען עס כשר'ן, א כלי חרס נישט אזוי א כלי חרס טאמער מ'האט געקאכט אין דעם א מאכל אסור זאפט זיך עס איין די ווענט מ'קען עס מער נישט כשר'ן, אבער אזא כלי חרס וואס איז צוגעדעקט מיט בליי קען מען כשר'ן, איז ממילא זאגט ער טאמער ס'איז ווייס אדער שווארץ קען מען עס טאקע כשר'ן ווייל די חרס זאפט גארנישט איין, ירוקי אסירי טאמער ס'איז גרין איז אסור, ווייל ווי רש"י זאגט אז טאמער די כלי איז געווען גרין האט מען אריינגעמישט אין די בליי אזא זאך ס'ווערט גערופן אלום, און ממילא דאס האט יא איינגעזאפט קען מען עס נישט נוצן, טאמער מ'האט עס גענוצט אויף א דבר אסור טאמער למשל מ'האט עס גענוצט אויף חמץ קען מען עס נישט נוצן פסח, טאמער ס'איז געלעגן אין דעם יין נסך מ'האט געקאכט אין דעם קען מען עס מער נישט נוצן, ולא אמרן דאס איז אויך נאר געזאגט געווארן ס'טייטש דאס אז מ'קען נוצן ווייסע און שווארצע, דאס איז אלא דלית בהו קרטופני, נאר טאמער ס'נישטא קיין קריצן אין דעם, אבל אית בהו קרטופני, טאמער ס'איז דא אין דעם קריצן אסירי, טאר מען עס אויך נישט נוצן, פארוואס? ווייל ס'זאפט זיך איין אין די חרס דורך די קריצן, איז די דריי הלכות האט מען גע'פסק'נט צוזאמען.